דיין זיידן זוכט מען און דיך וועט מען זוכן, פאלג מיך א גאנג, לאכט שבע. יא, וואס טוט דא דער זיידע מאניס? דערמאנט זיך איסאק. עפעס א איד אין א צילינדער הוט האט זיך ביי מיר צוגעשארט נאך ביי דער שיף, צו איך וויל ביי אים ארבעטן? האסט באדארפט זאגן אז ניין, זאגט שבע,

און האט ער געזאגט. געארבעט ביי אים אין פאבריק, און זיין נאמען איז. האסט מיר פארגעסן. דזשעיקאבס. דערמאנען. דזשעיקאבס. דאכט זיך אזוי, און דער.

טרינקט איסאק פון גלאז ביז נאר איך וויל מיר גארנישט ארבעטן ביי העמדער פוי איך וויל זיך אויסלערנען עפעס א ארבעט טשארט וואס מיר אן ארבעט נישט קיין העמדלעך איסאק האט געמאכט א קולאק און צו מיר געזוכט

נישט מען גיסט אָן און נישט מען באַשניידט אַ קנויט, נאָר מען דרייט אויף און עס ברענט, און צווילער שמעקט אָן צו דעם איידער עס ברענט, אָבער נאָר איידער עס ברענט. איסאַק האָט געשמייכלט ווי אַ גרויסער מענטש שמייכלט, ווען אַ קינד דערציילט אים אַ חכמה פון זיין

קומט נענטער איך האב א גאסט האט שבע מיט פרייד געזאגט מיין אייניקל פון יוראפ האט די שכנ'טע אפגעכאפט דעם אטעם און מורא געהאט צו קוקן אויף איסאקן פון יוראפ איך האב אנצוזאגן מיין טאכטער האט די שכנ'טע געטאן א נעם דאס קלייד

איסאקן איז געווארן אומהיימליך פון דעם זאגן עפעס האט ער מורא געהאט, און דאס וואס ער שווייגט איז אויך נישט גוט. עס איז אבער שוין געווען צו שפעט עפעס צו טון, ווארום דורך דער טיר האט געטון א ווארף זיך אריין א געשטאלט פון א יונג מיידל. דאס איז געשען אזוי. דאס מיידל האט נישט געוואלט אריין גיין, און די שוחט'קע האט דווקא יא געוואלט אז זי זאל אריין גיין, האט די שוחט'קע גענומען און אריין געשטופט דער טאכטער צו שעווען אין שטוב אריין מיט גוואלד. פון דעם זאמאך האט דאס מיידל געטאן א לויף ביז אינמיטן שטוב, און דארט פונקט אינדערמיט שטוב איז זי געבליבן שטיין מיט אביסל צעשפרייטע פיס, אירע פעך-שווארצע האר, די פארדרייטע אין א שווערן רונדן קובליק, האבן זיך פון דעם לויף איצט אויפגעעפנט און אראפגעפאלן אין א שווערן, עטוואס נאכלעסיג געהאלטענעם צאפ. דאס האט דעם מיידל צוגעגעבן אי אביסל נאכגעלאזנקייט. און אויך אביסל חן. זי האט אבער באלד מיט ביידע הענט און מיט גיכע באוועגונגען פון אירע לאנגע ביינערדיגע פינגער דעם דאזיגן צאפ אריבערגעפלאכטן און צוריק פארדרייט אין א קובליק וואס האט מיט זיין שווערקייט ווי א שיר נישט אריבערגעוואויגן איר קליינעם קאפ.

איסאק האט געטאן מיט זיין שיינער און קרעפטיגע האנט א דריק צונויף דעם מיידל'ס הענטל, אויך א שטארקן טרייסל געטאן דאס דאזיגע הענטל מיט'ן מיידל צוזאמען, און עס איז אים עפעס געווארן פריקרע פון קאלטקייט פון דעם מיידל'ס האנט, האט ער די דאזיגע האנט אפגעלאזט, און אריינלייגנדיג זיינע ביידע הענט אין די קעשענעס פון זיינע הויזן, האט ער גענומען שפאצירן איבער דער שטוב. די שמאלע הויזן האבן אים געמאכט שלאנק. עס איז געווען א וואונדער ווי אזוי ער האט געקאנט אויף זיך ארויפשלעפן אזוינע שמאלע הויזן. זיי זענען געלעגן אויף זיינע פיס אזוי אנגעצויגן ווי אן אויבערשטע הויט, און בשעת ער האט שפאצירט האבן זיך זיינע קניען שארף ארויסגעשניטן, און די קנייטשלעך ביים שלאס פון זיינע קניען האבן געהאט אלע חנען אין דער וועלט. וואָס זעצסטו זיך נישט, לאה? זיץ! האָט שעווע זיך אָנגערופֿן, וואָרעם זי האָט נישט געקאָנט ליידן דאָס שטילשווײַגן. די שוחטקע איז שוין געשטאַנען בײַ דער אָפֿענער טיר גרייט אַוועקצוגיין, און אויף איר פּנים איז געווען יענער צופֿרידענער שמייכל פֿון אַ מאַמען, וואָס זעט נחת אין איר קינד. לאה האָט זיך אַנידערגעזעצט. דאָס האָט זי געטאָן זייער נאָכלעסיק, אַזוי, אַז זי איז כמעט געזעסן אויף אַ שפּיץ בענקל און איר קלייד איז פון איין זייט אינגאַנצן געלעגן מיט אַ שיינעם בויג אויף דער פּאָדלאָגע און גרויסע שטיקער פון אירע ווייסע זאָקן האָבן זיך אַרויסגעזען. אַזוי איז לאה געזעסן אַביסל, איר בלאַס איידל פּנים אין אַ לייכט שמייכל, א פארטראכטיגקייט און א צעווייטאגטקייט, און א מיידלשע פרומקייט, און אין דער אייגענער צייט שפילעוודיגקייט האבן זיך געביטן אראפ און ארויף אויף איר געזיכט. זי האט זיך דערמאנט און אראפגעצויגן איר קלייד אביסל נידעריגער איבער די אויפגעדעקטע זאקן, אבער זי האט עס געטאן גלייך ווי זי טוט עס פון אזא געוואוינהייט, און אן קיין שום געפיל פון אויפמערקזאמקייט פון איר צד חלילה. וואו איז מיסטער מאניס? האט דאס מיידל גלאט אזוי געפרעגט. נאכנישט געקומען פון דער ארבעט, קינד. ווייסט ער נאכנישט אז איר זייט דא? דאס מאל האט זי שוין געזאגט נישט דירעקט צו איסאק'ן, אבער עס האט דאך נישט געקאנט זיין געזאגט צו עמיצן אנדערש.

אמעריקע? שטעלט זיך אפ איסאק און באטראכט לעאן און נעמט זי דורך מיט זיינע אויגן און גיט א טראכט, א קאקעטקע, אבער אן אינטערעסאנטע. און זאגט אין דער הויך, עס מוז זיין אן אינטערעסאנט לאנד. איר וועט עס ערשט אנקוקן, זאגט לעאַ, און ציט אויס איר גארגל אזוי אז איר האלז ווערט לענגער, העכער, און איר פנים שארפער נאך ווי עס איז. וואס אנקוקן? מישט זיך אריין שבע. אמעריקע, זאגט איסאק, ארויסכאפנדיג דאס דאזיגע ווארט ביי לעיען פון מויל ארויס. דא איז דא יושר, זאגט שבע, ציילנדיג די ווערטער און אזויווי מיט א שטיל געזאנג. דא איז געווען אבראהאם לינקאלן, בארימט זיך לעיע. איך האב געלייענט וועגן אים. א פראסטאק אזא און א גרויסער מענטש. פארט איסאק מיט זיינע פינגער דורך עטליכע מאל דורך זיינע האר פון קאפ. לאה האט שוין אין דער מינוט חשק געהאט צו האלטן דעם דאזיגן קאפ מיט די שיינע האר אין אירע הענט. זי האט געפילט ווי אירע הענט ציען זיך א נעם צו טון דעם קאפ. פון וואנען עס איז צו איר געקומען דאס דאזיגע געפיל ווייס זי נישט, צי זי האט ערגעץ אין א בוך געלייענט. זי האט זיך פארשעמט און געביסן נערוועז מיט אירע קליינע ציין די אונטערשטע ליפ. זי האט איבערגעחזרט דאס וואס איסאק האט געזאגט, א פראסטער און א גרויסער מענטש. אבער זי האט געוואלט רעדן פון אנדערע זאכן. זי האט פשוט געוואלט אים הערן רעדן, נישט נאר אפגעהאקטע ווערטער, נאר ער זאל רעדן אסאך, זאל ער זיך דערהיצן און ווארפן מיטן קאפ און טרייסלען מיט די האר, און זאל זיך אנידערשטעלן מיט איין פוס איינגעבויגן. זי וויל זען זיינע קניען און די קליינע קנייטשן וואס עס ווערן אויף זיינע הויזן בשעת ער בייגט אויס די קניען, אבער זי איז אינגאנצן געווען אומבאהאלפן, זי האט פשוט נישט געוואוסט ווי אזוי ארויסצורופן א געשפרעך, און למשל ווען זי איז מיט אים אליין אויג אויף אויג וואלט איר שוין גרינגער געווארן, אבער דא איז נישט באקוועם און עס איז נאך צו פרי. און זיך אויפהייבן און ארויסגיין פון דאנען האט אויך נישט געפאסט, זי וואלט פארלוירן אסאך אין איר מוטער'ס אויגן, זי מוז ווארטן ביז די מאמע אירע וועט זי קומען רופן אהיים. זי איז געפאלן אויף א פלאן און געזאגט, האט ער עפעס געבראכט פאר דער באבע'ן? ניין, ער האט מיר גארנישט געבראכט, האט שעווע גענטפערט, א יא, האסט מיר גארנישט געבראכט, איסאק? אין איילעניש געפארן באבע, ווי איך האב ווי האב איך געקאנט, האט איסאק מיט זיין באס שטימע ווי זיך זייער טיף פון הארץ באקלאגט. דו אליין ביסט ביי מיר די בעסטע מתנה, זאגט שעווע מיט א פריידיגן שמייכל אויף איר פנים. דאס הייסט ליב האבן, רופט זיך אפ לאה. וואס דען האסטו געוואלט, איך זאל מיין אייניקל פיינט האבן? האט שעווע ווי זיך באליידיגט, אוואדי האב איך אים ליב! איך בין אייך מקנא, זאגט לאה און האט באלד חרטה אויף דעם וואס זי זאגט, נישט אייך שעווע בין איך מקנא, נאר אייער גאסט! מיט וואס? פארשטייט נישט שעווע, און זי קוקט אן איסאק'ן, און עפעס געפעלט איר נישט זיין ארומגיין איבער דער שטוב. איסאק באמערקט ווי די באבע קוקט אים אן, עס איז אים קלאר וואס. עס איז אים קלאר וואס דאס מיידל וויל מיט אירע קליגערישע רייד, נאר עס וואונדערט אים יא גראד וואס דאס מיידל קלאפט מיט אירע רייד אזוי מיט א האמער אויף זיינע נערוון און זי מאכט זיך נימאס אין זיינע אויגן. און דאס וויל זי מן הסתם נישט. ער קוקט אן דאס מיידל פון דער קרום און כאפנדיג פון איר זיינע אויגן,

דאָס מיינט מען מיך, האָט לאה זיך אויפֿגעהויבן און אַרויסגעלאָפֿן. אַ טרויעריקע מעלאָדיע צו מײַנע שׂונאימס קעפּ, וואָס עס האָט זיך מיר געחלומט נעכטן און פֿאַר צוויי נעכטנס, זאָל אויסגיין צו זייערע קעפּ. זע נאָר, ווער עס איז דאָ! נאָך דיך האָט מען דאָ באַדאַרפֿט! אזוי זאגנדיג איז מאנעס געבליבן שטיין ביי דער טיר ווען ער איז אהיימגעקומען פון דער ארבעט און דערזען ביי זיך אין שטוב זיין אייניקל איציקלען. מאנעס האט געשאקלט מיט זיין קאפ און אויף זיין פנים איז געווען דער אויסדרוק פון באדויערן, און עס האט זיך געדאכט אז אט באלד וועט ער זיך צעוויינען. דאָס ייִדישע פּנים האָט אָבער דאָס מאָל אָפּגענאַרט. מאַניס האָט זיך נישט צעװײנט, נאָר פֿאַרקערט, זיך גאָר צעשמײכלט. כאָטש דאָס שמײכעלע זײַנס איז געװען מער אױסגעמישט מיט טרױער װי מיט פֿרײלעכקײט, אָבער געשמײכלט האָט ער פֿאָרט. מען מוז מודה זײַן, אַז מאַניס האָט געשמײכלט, בשעת ער איז צוגעגאַנגען אַ ביסל נעענטער אַנטקעגן זײַן גאַסט, װעלכער איז שױן אויך אין דער מינוט אויפגעשפרונגען פון זיין ארט און אקעגנגעלאפן באגעגענען דעם זיידן. דאס אייניקל מיטן זיידן זענען ארויפגעפאלן איינס דאס אנדערע מיט קאפ אויף האלז און זיך ארומגענומען מיט די הענט און זיך שטארק צוגעהאלטן אביסל, ביז שבע האט אנגעשריגן אז עס איז שוין גענוג און אז מען מעג זיך שוין אפלאזן. דעמאָלט האָט איסאַק פֿרײַגעלאָזט מאַנעסן. מאַנעס איז געװען אַזױ מיד, אַז ער איז שיִער נישט אומגעפֿאַלן בלײַבנדיק אַזױ שטײן אין מיטן שטוב אָן אַן אָנשפּאַר. טפֿו! איך פֿאַל שױן פֿון די פֿיס! האָט מאַנעס געזאָגט און אין שפּאַס געמאַכט אַ באַװעגונג, װי ער װאָלט אױסגעשפּיגן אין אַ זײַט אַרײַן. ער איז נישט געפאלן און זיך געדרייט מיט זיינע שווערע, אזוי ווי מיט בליי אנגעגאסענע פיס אויף איין ארט. זיינע צעקנייטשטע הויזן וועלכע האבן זיך פון גרויסקייט אין זייער מאס נאכגעשלעפט אויף דער ערד, און זיין אמאליג בייכל וואס איז איצט געהאנגען אויף אים ווי אן אנגעשטאפטס און נישט קיין אייגנס, און דער אמעריקאנער הארטער קאפעלוש וועלכער האט פון זיין גרויסקייט אין דער מאס געהאנגען און זיך אנגעשפארט אויף מאנעס'ס צוויי אויערן און זיי מיט זיין געוויכט אביסל איינגעפלאטשיקט. און דערצו דער אמעריקאנער ראק מיט די קנעפ ביז צום האלז און מיט קליינע לעצעלעך און מיט שמאלע ארבל פון וועלכע די הענט האבן כמעט אינגאנצן ארויסגעשטעקט און די שטיקלעך באוול וואס האבן געהאנגען אויף מאנעס'ן. דאס אלץ האט מאנעס'ן צוגעגעבן א שפל'דיגן אויסזען פון איינעם וואס האלט אין גיין צו גרונט. שבע האט עס אבער ווי עס ווייזט אויס נישט געוואלט דערלאזן אז דער איינדרוק זאל אזוי בלייבן און זי האט כמעט ווי זיך צעבייזערט אבער זי האט עס געטון אזוי קונציג אז דער בייזער אירער איז געווען אין א גוט ווערטלדיגן וועג. זע נאר ווי ער שטייט אז איף די וועלט זיינע וואלט אונטערגעגאנגען. נעם און גיי און וואש דיך אפ וועט דיר ליכטיג ווערן אין די אויגן. מאניס האט גיך אויפגעקנעפלט די שורה קנעפלעך פון זיין ראק, אויך אראפגענומען דעם הארטן קאפעלוש, און ארויסגעגאנגען זיך וואשן. בשעת ער האט זיך געוואשן האט מאנעס געטראכט שלעכטס אויף שבען. איר איז גרינג צו זאגן יענעם מוסר. און צוליב וואסערע שווארצע יאר איז איציקל אהערגעקומען? און אפשר איז שעווע גערעכט. די וועלט איז נאכנישט אונטער געגאנגען. היינטיגע וואך וועט זיין א גוטע וואך. איי וואס מאנעס איז נישט געוואוינט געווען ביי זיין טאטען צו ארבעטען, איז דאך זיין טאטע שולדיג. אז וואויל איז צו דעם וואס קען א מלאכה. אזוי האט מאנעס געטראכט בשעת ער האט זיך געוואשען און געווישט זיין פנים און שוין איצט געשמייכעלט און גערעדט צו איציקלען. האסט אוואדי געקאנט מיינען מי יודע אין וואס פאר א פאלאץ דיין זיידע וואוינט. איך בין נישט אנטוישט זיידע פארלויפט איסאק מאנעס'ס רייד אבער מאנעס לאזט אים נישט רעדן. און האסט געמיינט אז דו וועסט טרעפן דעם זיידע דיינעם אין די שיינע סאמעטענע שטעק שיך מיטן לולקע ציבעק אין זיין מויל זיצנדיג ביי דער אפענער גמרא אבער גאר פלוצלונג האט מאניס איבערגעריסן זיינע רייד און זיך אנידערגעזעצט ביים טיש. ער האט געפילט ווי זיינע פיס ווילן זיך איבערברעכן פון מידקייט. עס איז אין זיי אין דער מינוט נישט געווען קיין איין גאנץ בענדל, און אונטער דער הויט זענען ארומגעלאפן קליינע שפיזלען געיאָגט זיך אַראָפּ און אַרױף פֿון די פּאָדעשװעס ביז צו די קניִען, און די פּיאַטעס האָבן געשׂרפֿעט, און אַפֿילו די שיך-פּאָדעשװעס זײַנען געװען אָנגעװייקט מיט בריִענדיקן שװײס. חוץ דעם אַלעמען האָט מאַנעס געפֿילט אַ װעטעק אין די פּלײצעס און אין בײדע דיכן, און דאָס גראָבע פֿלײש פֿון בײדע הענט האָט געצױגן, װי עס װאָלט דאָרט אָנגענומען אַ געשװיר. און די פינגער האבן געפלאמט און געבראכן און האבן זיך קיין ארט נישט געקאנט געפינען, בייגט ער זיי איין, טוט וויי, גלייכט ער זיי אויס, טוט ווידער וויי. וויי געשריגן, האט מאנעס געטראכט, וויי געשריגן, וואס וועט זיין מיט מיינע פינגער? מאנעס האט באטראכט זיין אייניקל און טרערן האבן זיך אים געשטעלט אין די אויגן. איציקל איז איצט געשטאנען ביים אנדערן ברעג טיש א הויכער און א גלייכער. און וואס מאכן טאטע מאמע? האט מאנעס קוים כח געהאט צו פלאנטערן מיט דער צונג. א דאנק, געזונט! ענטפערט איסאק מיט א לייכטן בויג פון זיין שיינעם קאפ און טוט דערביי א טרייסל מיט זיינע האר. און די מאמע דיינע לאכט נאך אלץ? פרעגט ווידער מאנעס און דערמאנט זיך אז איציקל'ס מאמע האט תמיד ליב געהאט צו לאכן אסאך און געזונט לאכן. די מאַמע? אַוודאי, לאַכט זי אַזוי ווי אַלע מאָל, פֿאַרטראַכט זיך איסאַק בשעת ער ענטפֿערט. און דיך געלאָזט פֿאָרן? געמוזט! וואָס הייסט געמוזט? דעם קיסר אַ לאָך אין קאָפּ געמאַכט! מישט זיך אַרײַן שעווע, אויסשטרעקנדיק איין האַנט אין דער לופֿטן צו באַווײַזן אַהין פֿון יענער זײַט ים. באמת? שטעלט אָן מאַניס צוויי גרויסע ליפּן. כּמעט, שמייכלט איסאַק. איי ס'איז דאך אן אנטיק, ווערט שוין מאנעס אן אויפגעלייגטער, איי איי ווי כ'בין א איד אן אנטיק, א לאך אין קאפ. נישט אין זיין קאפ שעמט זיך איסאק און עס איז אים שוין פארדריסליך פארוואס ער האט אינגאנצן דערציילט דעם דאזיגן עפיזאד מיט דעם קיסר'ס בילד. אין וועמענס דען קאפ דערשרעקט זיך שיר נישט מאנעס? אין בילד! אין בילד! לאכט שעווע און פלעצקעט מיט ביידע הענט. וואס פאר א בילד וויל מאנעס פארשטיין וועגן וואס דא האנדלט זיך? עס איז נישט וויכטיג זיידע זאגט איסאק און עס הערט זיך אין זיינע ווערטער א טאן פון איינעם אן עלטערן מענטש וואס רעדט צו א קינד. אין אוניווערסיטעט האט ביי אונז געהאנגען אויף דער וואנט דעם קיסר'ס בילד. נו נו האט מאנעס אויסגעשפיצט זיינע אויערן. זיינען געגאנגען חברה און האבן אויסגעריסן א לאך אין קאפ פון בילד. נו נו. און אַז מען האָט דערזען דאָס לאָך, איז געװאָרן אַ גרױסער טומל, נו, נו, װאָס האָט מען געטאָן? מען האָט געװאָלט װיסן, װער עס האָט דאָס שטיקל אָפּגעטאָן. נו, נו, װילן חבֿרה דאָך נישט צו זאָגן, כאָטש בראָט זײ לעבעדיקערהײט. דער סוף? דער סוף? האָט מען אונדז אַלע אַרױסגעטריבן פֿון אוניװערסיטעט, אױ, אױ, און חוץ דעם אַלע אונדז אָנגעקלאָגט. מיט װאָס שמעקט אַזאַ זאַך? עס שמעקט! האָט איסאַק אַ מאַך געטאָן מיט דער האַנט, דערפאַר בין איך אַוועק קיין אַמעריקע. וויבאַלד אַזוי, איציקל, איז דאָך דיין מזל נישט ווייט פון מיין מזל. גיב זשע שעווע וועטשערע. וואָס זאָגסטו, וועסט געבן וועטשערע? האָט מאַנעס געשאַרט דעם טיש מיט זיינע הענט. און אייברהם ווייסט שוין וואָס פאַר אַ גאַסט מיר האָבן? ניין, אייברהם איז עפעס היינט נאכנישט ארויפגעקומען, זאגט שעווע א פיל באזארגטע. מסתמא באלד קומען, טרייסט מאנעס. איי, דרייען זיך דא ארום למד'וואווניקעס אין אמעריקע. וועסט א קוק טאן אויף אייברהמ'ן, קוק איציק אויף אים און שווייג. שאַ, אט קומט ער שוין. כ'הער זיינע טריט. אייברהם, גיכער, מיר האָבן אַ גאַסט! אין טיר באַווײַזט זיך אייברהם מיט דער לילקע אין מויל. ער בלײַבט שטײן אויף דער שוועל פֿון טיר, קוקט אויף איסאַקן. שעמט זיך נישט, קומט נעענטער! מונטערט מאַנעס דעם דערשראָקענעם אייברהמען. האַלאָ! שטרעקט אייברהם זײַן שווערע האַנט צו איסאַקן. זדראַסטוווּי! ענטפֿערט איסאַק און נעמט אָן אייברהמס האַנט. כ'פֿאַרשטיי. מסתּמא געווען אַ סאָלדאַט בײַ פֿאָניען, זאָגט אייברהם. עט! האלט זיך איזאק פון וועלן לאכן. וואס אזוי שפעט? קרימט זיך שעווע. אן אומגליק! וואס? אויס! גיט זיך אברהם א קלאפ מיט ביידע שווערע הענט אין די זייטן. וואס האט זיך פארלאפן? קען שוין שעווע נישט אויסהאלטן. מיט איין בלויז וועט מען אלץ איבערקערן. און אויס! זיפצט אברהם. וואס וועט מען איבערקערן? דילענסי סטריט

אז דער פאליסמאן זאגט ווייסט ער וואס ער זאגט. נו, און וואוהין וועלן מיר גיין? פרעגט מאניס. מיין דילענסי סטריט, וויל אברהם שיר זיך נישט צעוויינען, ווען ער וואלט נאר געקאנט. א שיינע חתונה זאָגט מאַניס צו זיך אין דער באָרד אַרײַן, האָסטו שױן געהערט אַזעלכעס אין דײַן לעבן, אַז מען זאָל איבערקערן אַזאַ גאַס װי דילענסי-סטריט? דאָס האָט שױן מאַניס געזאָגט דירעקט צו איסאַקן. װאָס? װאָס? װען עס װעט אַמאָל געשען אָדער פֿאַר אונדזערע אױגן, אָדער פֿאַר אונדזערע קינדערס אױגן! האָט שעװע צעשלאָגן מיט אירע װערטער די גאַנצע טרױעריקע שטימונג. דערװײַל לעבן מיר נאָך און מען באַדאַרף זיך זעצן עסן װעטשערע, קינדער, גייט צום טיש! ביים עסן זענען אלע געווען שטיל. דורך די צוויי אפענע פענסטער האט אריינגעקוקט דילענסי סטריט, און נישט נאר אריינגעקוקט, נאר אויך אריינגעשריגן, און דא אין שטוב ביי מאניסן האט מען שטיל געגעסן און געטראכט וועגן דעם שווערן מזל פון וועלכן נישט נאר מענטשן קענען זיך נישט אויסדרייען, נאר אויך גאנצע גאסן.

אָ, איך װעל זיך אַריבערטראָגן אין אַ האָטעל, פּרובירט איסאַק. װוּ האָסטו דאָ האָטעלן? לאַכט מאַניס. דו מײנסט, עס איז אין דער הײם? און איך'ל אים דען לאָזן גײן אין אַ האָטעל? מישט זיך אַרײַן שעװע. דאָס, װאָס איך זאָג, דאַרף מען דאָך אַ בעט, זאָגט מאַניס, דערמאָנט זיך אָן עפּעס און זאָגט צו איסאַקן, נו, און א גארניטער האסטע? אט ווייזט איסאק אויף דעם וואס ער טראגט אויף זיך. א שיינער גארניטער. ביי מיר איז דאס א העמד מיט גאטשעס, נישט מער. פע. דאס האב איך און דאס טראג איך, זאגט איסאק פראסט און פשוט. כ'וועל דען נאך היינט אויפדערנאכט קויפן א אמעריקאנסקע הלבשה. און מארגן וועסטו קיין צייט נישט האבן. חוזקט שעווע. היינט אויפדערנאכט, זאגט איסאק, זאל זיין היינט אויפדערנאכט, און ער נעמט ארויס א בינטל מיט געלט און טראגט צו מאניסן, מאניס ציילט איינמאל און נאכאמאל און זאגט, איצט גייען מיר. מאניס הייבט זיך אויף. עס קומט אים אן שווער, ווארום זיינע קני זענען שטייף. ער מורמלט צו זיך אליין אין דער שטיל, רבונו של עולם, גיב מיר כח. ער טוט אן דעם קאפעלוש און דאס רעקל. איסאק האט געקוקט אויף זיין זיידן מאניס, און דאס הארץ ביי אים האט זיך שיער נישט אפגעריסן. איסאק איז נאך געווען יונג און אין זיינע יארן ווייסט נאך דער מענטש נישט פון זיפצן, אבער איסאק האט שוין געוואוסט וואס עס הייסט אזוינס שווערע איבערלעבענישן. ער האט שוין אליין אויך אביסל פארזוכט פון די שווערע איבערלעבענישן, און דאס איבעריגע האט ער אויפגענומען פון ביכער. ער האט איצט געקוקט ווי א דורכגעגאנגענער אויף זיין זיידן און פארשטאנען אז דא אין אמעריקע מוז דאס לעבן זיין שווער. מאניס מיט איסאקן זענען אראפ פון די שטיגן דורך דעם כאראקטעריסטישן שמאלן קארידאר. די קוים ברענענדיגע גאז ליכט האט אויפגעדעקט די טראגעדיע פון די ווענט אין קארידאר, די טראגעדיע פון אלטקייט, אפגעלאזנקייט און נישט מער קענען קומען צו זיך. איסאַק מיט מאַנעסן זענען אַרויס אין גאַס. זיי זענען געגאַנגען נאָענט און צוגעטולעט איינער צום אַנדערן. די גאַס איז געווען אַ באַלויכטענע און אַן אויפֿגעלעבטע. מענטשן אַראָפּ און אַרויף, קראָמען שטאַרק באַלויכטענע. איסאַק האָט שוין דערזען דאָס אַמעריקאַנישע אין די קראָמען. וואס אייגענטליך דאס אמעריקאנישע איז געווען האט ער נישט געקאנט אויסדריקן אין ווערטער, אבער ער האט פארט געזען אן אנדערשקייט. איינמאל האט זיך אים געדאכט, פענסטער. האט איסאק געטראכט, גייענדיג מיט מאניסן. דא האט מען ליב צו ווייזן זיך. ער האט עס. דערביי זענען זיי אריין אין העסטער סטריט. דא איז איצט געווען אזוי אז ער זעט אין דעם וואס דא האבן זיי נישט קיין ספעציעלע אויפגעהאנגענע טאוולען מיט נעמען איבער די קראמען. און אן אנדערס מאל האט ער עס געזען אין דעם וואס דא אין אמעריקע זענען די טירן פון די קראמען טיפער ווי די פענסטער. און איבערהויפט זענען דא די פענסטער גרעסער. פענסטער געפאקט מיט מענטשן אז איסאק האט שיער נישט פארלוירן מאניסן. איסאק האט נישט פארשטאנען פארוואס מען רייסט אים אזוי. אלע מאל כאפט מען אים אן ביי דער האנט און מען שלעפט אים. מען רעדט צו אים אין אלערליי לשונות, און אלע מאל מישט זיך אריין מאניס און ראטעוועט אים אפ פון די וואס רייסן אים. עס איז מאניס'ן ענדליך איינגעפאלן א גוטער געדאנק אריינצוגיין אין קראם. דאנקען גאט פטור געווארן פון די באפאלער. אין קראָם, װאָס איז געװען מיט טרעפּלעך אַראָפּצוגײן אין דער נידער, איז געװען האַלב פֿינסטער. אָבער אַזױ גיך װי זײ זײַנען אַראָפּגעקומען, האָט דער באַלעבאָס געמאַכט ליכטיק, און עס האָבן זיך באַװיזן קלײנע געסעלעך, דורך װעלכע מאַניס מיט איסאַקן האָבן זיך קױם-קױם געקענט דורכשטופּן. אױף טשװעקעס זײַנען געהאָנגען אַלערלײ גאַרניטורן. אַ לאַנג געסל מיט גאַרניטורן, ליכטיקע, טונקעלע. אויף יעדן גאַרניטער אַ קאַרטל מיטן בילד פֿון באַלעבאָס פֿון קראָם און די פּרײַז פֿון גאַרניטער. מאַניס מיט איסאַקן האָבן אָבער פֿאַר קיין שום ענין ואופֿן נישט געקאָנט דערגיין דעם סוד פֿון די דאָזיקע ציפֿערן. דער קרעמער האָט געשמייכלט און געזאגט. דאס איז מיין סיקרעט, ביי מיר איז וואן פרייז, מעסט פריער אן און איר וועט שוין האבן א בארגן אזא יאר אויף מיר, סא העלפ מי גאט. איסאק האט אויסגעקליבן א גארניטער און זיך ארומגעקוקט אין אלע זייטן. דאטס אל רייט, דא איז נישטא קיין לעידיס, עסקיוז מי, מוז זיין א גרינער און רעדט צו אים ענגליש. איר קענט זיך אויסטאן און אנמעסטן. איסאק האט געשמייכלט בשעת ער האט אראפגעשלעפט פון זיך דאס רויטע העמד און איז געבליבן אין זיינע ווייסע ארבל. איסאק האט זיך נישט געפילט באקוועם אין די הוילע ארבל פון זיין אונטערשטן העמד צווישן פרעמדע מענטשן. ער האט אין דער גיך אנגעטאן דעם ראק פון דעם גארניטער, און דער קרעמער האט אים געטאן א נעם ביי דער האנט און צוגעפירט צו א לאנגן שפיגל טיף אין ווינקל פון קראם. איסאק האט זיך אנגעקוקט. און זיך שיר נישט צעלאַכט. אַזױ קאָמיש האָט ער אין זײַנע אױגן אַלײן זיך געזען. אַ פֿיט! עס פֿיט! האָט מאַניס מיט חוזק צוגעגעבן, װי אַ פּעלץ אױף אַ גױ. די זעלבע רעקלעך גײען צו אַלע גרױסע גבֿירים, האָט דער קרעמער געזאָגט, קוקט נישט, װאָס איך שטײ דאָ באַגראָבן אױף העסטער-סטריט. הלװאַי האָב איך דאָס געלט, װאָס מען קאָן האָבן אין העסטער-סטריט, יאָ, יאָ! בשעת ער האט דאס געזאגט האט ער מיט ביידע הענט אפגעגלעט דעם מלבוש אויף איסאק'ס ארבל און אקסל. וואס קאסט עס? האט מאניס געטאן א פרעג מיט א מינע ווי ער וואלט נישט זייער פיל געהאלטן פון מלבוש. צוויי מיט א האלבן. זאגט דער קרעמער און עס טוט אים באלד אויפן ארט באנג וואס ער האט געזאגט אזוי ביליג. א סענט נישט ווינציגער. אזויפיל? שטרעקט מאניס אויס אפאר דערשראקענע אויגן. מיינע שונאים און אייערע זאל דאס פארמאגן וואס איך פארדין דערביי. איך וועל דאס מאכן אביסל וועלוועלער, זאגט מאניס מיט א צעשמייכלט פנים. וויפיל א שטייגער? פרעגט דער קרעמער. כטא קופיץ, האט מאניס געוואלט זאגן א היימיש גוי'איש ווערטל, אבער דער קרעמער האט איהם נישט געלאזט פארענדיגן. איך פארשטיי, איך פארשטיי. אבער לאמיר הערן א ווארט, וויפיל גיבט איר? איינס און א האלב. כאפט זיך ארויס מאניס און עס טוט אים שוין באנג וואס ער האט זיך ארויסגעכאפט מיט אזויפיל. גיט כאטש נאך א קוואדער, בעט זיך דער קרעמער. ניין. אקשן זיך מאניס און טראכט צו זיך, הלוואי נעמט ער נישט, ווארום עס האט אים שוין אין דער מינוט זיך אויסגעוויזן אז איינס און א האלב איז צו פיל פאר דעם גארניטער. וועט איר נישט קויפן, זאגט דער קרעמער, איך האב דאך א ווייב מיט קינדער און צאל צוויי מאל דירה געלט אי דא אי דארט וואו איך וואוין, און איר ווילט נאר אז איך זאל נאך צו אייך דערלייגן. קום איציקל, זאגט מאניס, דער איד דערלייגט נאך צו אונז און איך וויל נישט אז א איד זאל האבן היזק. מאניס מיט איציקלען לאזן זיך ארויסגיין. ביי דער טיר זאגט איסאק צו זיין זיידן אז עס איז אים דערווידער אזוי צו קויפן. ער פילט אז מען באדארף געבן דעם קוואדער און זאל א איד פארדינען. מאניס בייזערט זיך אויף איסאקן אז ער זאל נישט זיין קיין יולד. אט וועסטו זען, ער וועט אונז נאך בעטן. און עס איז טאקע אזוי געווען. אזוי ווי מאניס מיט איסאקן האבן נאר באוויזן אריבערצוטרעטן די שוועל פון דער קראם, אזוי איז דער איד זיי נאכגעלאפן און זיי צוריק אריינגעשלעפט אין קראם אריין. וואס זאל איך טון מיט אייך? עס איז מיין לעצטער פדיון, איך וויל לעזן איידער איך פארשליס, האט זיי דער איד פארענטפערט, אויסטראכטנדיג א נייעם תירוץ. מאניס האט באצאלט, און איסאק האט גענומען דעם אמעריקאניצן גארניטער וועלכן דער קרעמער האט פארפאקט אין א פאפירן קעסטל. גייענדיג איבער העסטער סטריט האבן פונדעסטוועגן אנדערע קרעמער נאכגעשריגן מאניס'ן, מיסטער, ביי אים האט איר געקויפט א סוט! ער וועט זיין פול מיט לעכער! אויף וואס מאניס האט זיך אפילו נישט אומגעקוקט און געלאפן גיך מיט דעם קוים נאכיאגנדיגן איסאקן ביז זיי זענען אריין אין א קראם פון מעבל. דא האב איך געקויפט אונזער מעבל, האט מאניס זיך בארימט פאר איסאקן, וועסט זען ווי ער וועט מיך דערקענען. באלד איז דער קרעמער צוגעקומען און געזאגט, שלום עליכם א איד. עליכם שלום, ענטפערט מאניס און האט הנאה וואס מען דערקענט אים. וואס האט א איד געוואלט? א בעט. א וואס א בעט? אן אלט בעט, צי א ניי בעט? אזוינס וואס איך האב שוין דא געקויפט זאגט מאניס, מיינענדיג אז דער איד געדענקט מסתם וואס פאר א בעט מאניס האט דא אמאל געקויפט. דאכט זיך אז איר האט געקויפט א ניי בעט. פרובירט דער קרעמער טרעפן ווארום ער האט שוין געלערנט פון דער פארגאנגענהייט אז עס איז בעסער צו זאגן א מענטש אז ער האט געקויפט א ניי בעט, מעג אפילו זיין אין דער אמת'ן אז יענער האט געקויפט אן אלט בעט. געטראפן! דערפרייט זיך מאניס. איר זעט ווי איך געדענק? רימט זיך דער קרעמער, אין אמעריקע באדארף מען האבן א קאפ פון א מיניסטער! איסאַק האָט געטאָן אַ שמייכל, ווען ער האָט געהערט דאָס, וואָס דער ייִד האָט געזאָגט. און מאַניס האָט געקויפֿט אַ בעט, און עס האָט נישט גענומען לאַנג, און בײַ מאַניסן אין שטוב איז שוין געשטאַנען דאָס נײַע בעט. די ערשטע נאַכט אין אַמעריקע איז איסאַקן זיך נישט געשלאָפֿן זייער גוט. עס האָט זיך עפּעס נישט געקאָנט שלאָפֿן. אַזאַ אומרואיק אָרט, ווי דילענסי-סטריט, האָט נאָך איסאַק אין זײַן לעבן נישט געזען. עס האט זיך אנגעהויבן מיט דעם געוויין פון קליינע קינדער. איסאקן ווייזט זיך אויס אז עס איז נישטא אויף דער וועלט אזא ביטערע זאך ווי דאס געוויין פון קליינע קינדער, און ווען ער וואלט נאר געקאנט וואלט ער ארומגעלאפן איבער די שטיבער און פארשוויגן אדער פארשפילט די קליינע קינדער כדי זיי זאלן נישט וויינען. ער האָט טריט געהערט פֿון מענטשן גײען מיט די טרעפּ אַראָפּ און אַרױף, און אָט איז דאַכט זיך שױן שטיל. דערהערט זיך פּלוצלינג אַזאַ מין זאַך װי מיאַוקען פֿון קעץ. איסאַק איז נישט זיכער, צי דאָס איז דאָס מיאַוקען פֿון קעץ, צי אפֿשר איז דאָס אַ געזאַנג פֿון שיכּורים. ער ליגט און הערט זיך אײַן, הערט זיך אײַן, און עס װערט אים דײַטלעך, אַז דאָס זינגען שיכּורים. ער הערט זיך איין און הערט זיך איין, און עס ווערט אים ווידער קלאר אז דאס זינגען נישט קיין שיכורים, דאס איז גלאט עמיצן וואויל און פרייליך און עס זינגט זיך אים, אדער זיי, אינמיטן נאכט אזא געזאנג, און עס צענעמט ביי איסאקן יעדן ביין און עס גייט טיף אין דער נשמה אריין. עס ווערט שטיל און דערנאך גייט עמיצער אויף דעם טראטואר און פייפט, און דער.

דאָס קוויטשעט אַ פֿרוי גראָד אַזוי פֿון פֿריילעכקייט. מיט איין וואָרט, איסאַק האָט נישט געהאַט אַזאַ גוטע נאַכט, און צום טאָג האָט ער געכאַפּט אַ דרעמל און איז אויפֿגעשטאַנען. מאַנעס האָט אויף אים אָנגעשריגן, אָבער איסאַק האָט זיך געטאָן זײַנס. ער האָט זיך אָנגעטאָן אין דעם אַמעריקאַנישן גאַרניטער, געטרונקען טײ אינאיינעם מיט דעם זיידן און באָבען, דערנאך איז מאנעס אוועק צו דער ארבעט און איסאק איז געבליבן מיט דער באבען. זאגט צו אים שעווע אז ער מעג זיך אביסל דורכגיין אין גאס און זען די שטאט. גייט איסאק אראפ אין גאס אריין. דער פרימארגן איז געווען א שיינער, אזוי ווי דער אמעריקאנער אסיען קען נאר שיין זיין. עס האט געשמעקט פון דעם ריח פון געברענטע בלעטער, כאטש עס האבן זיך נישט געזען קיין וועלדער ווייט ארום. איסאַק האָט געצױגן דעם דאָזיקן ריח אין זיך אַרײַן און געקוקט אַרום און אַרום און גענישטערט מיט זײַנע אױגן, װוּ דער װאַלד איז. עס איז אַפֿילו אין דילענסי-סטריט נישט געװען קײן סימן פֿון קײן בױם. טױבן זײַנען יאָ דורכגעפֿלױגן. דערפֿאַר זײַנען דאָ געגאַנגען אַ סך מענטשן. אַרבעטער, האָט איסאַק געטראַכט. װי גליקלעך װאָלט ער זיך געפֿילט, װען ער גײט שױן אױך אינאײנעם מיט זײ צו דער אַרבעט. ביז איצט איז עס געווען איז ער געווען א דארמאיעד, געזעסן אויף יענעמס קארק. ער איז געגאנגען מיטן שטראם מענטשן און זיך אפגעשטעלט ביי א רעדל מענטשן. אינדערמיט אין רעדל איז געשטאנען אן אלטער איד מיט א גרויער בארד און מיט א יארמולקע אויף זיין קאפ. דער דאזיגער איד האט גע'דרש'נט. זיינע אויגן זענען געווען פרום פארמאכט און זיין שטערן דער גרויסער האט זיך געקנעטשט. ער האט אינגאנצן אויסגעזען ווי איינער וואס פייניגט זיין גוף. זיין הויט איז געווען געל און די ביינער פון זיינע קינבאקן האבן ארויסגעשטארצט און זיינע אויגן זענען געווען אריינגעגראבן אין טיפע לעכער. זיינע גרויע האר שוין לאנג לאנג נישט געקעמט. אזעלכער שטייט אינמיטן גאס און מוז זאגן שטראף רייד אדער אפשר זאגט ער וואס פאר א שלעכטער סוף עס וועט זיין שפעטער אויב מען וועט אים נישט פאלגן. אזוי האט איסאק געטראכט, ביז ער איז אינפארמירט געווארן אז אט דער דאזיגער איד איז א מיסיאנער און וויל אפשמד'ן אידן. פארוואס פאטשט מען אים נישט אויס? פרעגט איסאק. דא אין אמעריקע איז א פריי לאנד, ענטפערט מען איסאק'ן. אזוי, חוזק'ט איסאק, אבער קיינער באנעמט נישט זיין חוזק מאכן, און איסאק שפייט אויס און גייט אוועק, ער פארקירעוועט זיך אין אן אנדער גאס. איינער אין א ווייס פארטעך מיט א געוואלדיג רויט פנים לויפט נאך א מענטש מיט צעשויבערטע האר, יאגט אים אן און דערלאנגט אים א זעץ און דער וואס מיט די צעשויבערטע האר פאלט און שטרעקט זיך אויס אויף דעם טראטואר. דער, װאָס מיט דעם װײַסן פֿאַרטעך גיט נאָך דעם געפֿאַלענעם אַ בריץ מיט דעם שפּיץ פֿון שוך און גײט זיך אַװעק זײַן װעג. איסאַק לױפֿט צו צו דעם געפֿאַלענעם און פּרובירט אים אױפֿהױבן. לױפֿן צו צו איסאַקן צװײ ייִדישע װײַבער און זאָגן אים, אַז ער זאָל זיך באַלד אָפּטראָגן, אױב ער װיל לעבן. טאָר איך נישט העלפֿן אַ געפֿאַלענעם? פֿרעגט איסאַק. דאָ אין אַמעריקע איז אַ פֿרײַ לאַנד, ענטפֿערן די װײַבער. טראָג זיך בעסער אָפּ פֿון דאַנען. איסאַק קוקט זיך אַרום, ער איז עפּעס געבליבן איינער אַליין. די צוויי ווייבער האָבן געטאָן אַ נעם דעם געפֿאַלענעם און אים ערגעץ אַוועקגעשלעפּט. שטייט אַזוי איסאַק איינער אַליין, און עס באַפֿאַלט אים אַ פּחד. אָבער זיך אָפּטראָגן וויל ער נישט. ער שטעלט זיך פֿעסטער אויף זיינע יונגע פֿיס, ווי ער וואָלט פּרובירט, צי די ערד וואַקלט זיך נישט אונטער אים. ער שטייט אזוי אפ עטליכע מינוט און קוקט זיך ארום. דערנאך גייט ער אוועק. עס פארדריסט אים זייער וואס קיינער קומט נישט צו צו אים. און אט אזוי האט ער געזען עפעס אזוינע משונה'דיגע זאכן, נישט נאר צווישן גרויסע נאר אויך צווישן קינדער. ער האט זיך אזוי ארומגעדרייט גאס איין און גאס אויס ביז ער איז מיד געווארן און אהיימגעגאנגען. שבֿע האָט אים געגעבן עסן, און איסאַק האָט אַרויסגענומען פֿון זײַן קוישל אַ בוך און זיך פֿאַרטיפֿט אין אים. אָבער שבֿע האָט אים נישט געלאָזט לייענען. און וווּ ביסטו געווען? אַזוי אַרומגעשפּאַצירט. ווי געפֿעלט דיר? נישט אַזוי. מיר אויך נישט. כ'וועל אפֿשר גיין אַרבעטן, וועל איך זען. האָסט נאָך צײַט. כ'קאָן אַזוי נישט אײַנזיצן, באָבי. נו, גיי אַרבעטן, ווער לאָזט דיך נישט? וואס פאר א מלאכה? לערן דיך אויס עפעס א שיינע מלאכה. א שטייגער? א זייגערמאכער, פרובירט שבע. פע. וואס דען? כ'וויל ווערן אן אייזן ארבעטער. ווילסט האבן געשוואלענע הענט? יא. וועלכעס מיידל וועט דען וועלן מיט דיר חתונה האבן אז וועסט האבן געשוואלענע הענט? בלאזט שבע אן אירע באקן צו אילוסטרירן געשוואלענע הענט. אויך א דאגה. ווייסט, אונזער שוחט'ס מיידל איז אין דיר פארלאבקעט. אזוי. די מאמע אירע האט מיר איבערגעגעבן, וואס מיינסטו? מיר געפעלט זי נישט. א מיידל א בריליאנט. איך קען זי נישט. קוק זיך אומישנע צו איר צו. אבער דו זאלסט ווערן א קוואל זעסטו, דאס געפעלט מיר נישט. האט שבע נאך א קורצער פאוזע פון טראכטן געזאגט. רוף עס אן א שלאסער. א שלאסער וועט שוין זיין גוט, שמייכלט איסאק, אוודאי בעסער פון א קוואל. אבער מיר שטייט נאך אלס נישט אן אז מיין אייניקל זאל אהיימקומען מיט שווארצע געשוואלענע הענט. גוט באבע, מיר וועלן שוין זען. דערווייל ווייס איך נישט וואו א טיר עפנט זיך. וואו זענען דא ערגעץ די פאבריקן? איך וועל זיך נאכפרעגן אין שפייזקראם, זאגט שבע און ציט מיט אירע אקסלען, פון וואנעט זאל איך וויסן וואו זיי זענען? באבע, איך וועל נאר אנהייבן צו פארדינען וועל איך דיר געבן דאס גאנצע געלט, באגייסטערט זיך איסאק. און דו אליין דארפסט גארנישט קיין געלט? פרובירט שבע צי עס איז דא קערנדיגס אין איסאק'ס רייד, איך באדארף נישט, בייטאג וועל איך ארבעטן און ביינאכט וועל איך לערנען, זאגט איסאק פראסט און אויפריכטיג.

א איד וואס שמד'ט אפ אידן? ס'קען נישט זיין. מוזט האבן א טעות, וויל שעווע נישט גלייבן. כ'האב אליין געזעהן ווי ער שטייט אינמיטן גאס פראנק און פריי און הייסט די אידן וואס שטייען ארום אים אז זיי זאלן זיך שמד'ן. דאס וויל איך דיר נישט גלייבן. באשטייט שעווע אויף אירע רייד. ער מוז זיין א גוי וואס רעדט אידיש. אוודאי איז ער נישט קיין איד. האסט דאך הערשט געזאגט אז דו האסט געזען א איד שטיין אין גאס פראנק און פריי. ער האט געטראגן בארד און פאות און מיט א יארמולקע אויף זיין קאפ. אוי! כ'וועל מיר א מעשה אנטון! פארברעכט שעווע אירע הענט. באבע, שרעק זיך נישט, ער האט קיינעם נישט אפגע'שמד'ט, פארזיכערט איציק שעווע'ן. נו. סוף פון קאסעט זעקס.